ברוך השם, מסכת סוטה, דף ד, עמוד ב', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איזה היא עדות הראשונה, דאס וואס ווערט דערמאנט די עדות הראשונה אין דער ברייתא, זו עדות סתירה, דאס מיינט מען די עדות וואס זיי זאגן אז נסתרה עם פלוני, דארט דארף איך האבן צוויי עדות, עדות אחרונה וואס מיר זאגן מען גלייבט איין עדות, זו עדות טומאה, די עדות דער עד אחד זאגט אז ס'איז געווארן טמא. וכמה שיעור סתירה, וויפיל צייט איז דער שיעור פון סתירה, כדי טומאה, כדי זאל ווערן טמא, וויפיל איז דאס דער שיעור זאל ווערן טמא, כדי ביאה, און וועלכע ביאה מיינט מען, כדי העראה, מען מיינט נאר העראה, תחילת ביאה, ווי רשי טייטשט אויבן נשיקת אבר לאותו מקום, און וויפיל איז דער שיעור פון דעם, כדי הקפת דקל, ווי א מענטש קען גיין ארום א טייטלבוים, איז דער שיעור כדי הקפת דקל, אין פשטות ווייס איך נאך אויך נישט, ס'איז דא דינע ביימער, ס'איז דא גראבע ביימער, מיר וועלן זעהן ווייטער, דברי רבי ישמעאל, אזוי לערנט רבי ישמעאל, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט אז דער שיעור סתירה איז כדי מזיגת הכוס, דער סדר אמאל איז דאך געוועזן מ'האט נישט געטרינקען קיין וויין, נאר מען האט צו, קיין ריינע וויין האט מען נישט געטרינקען, מען האט צוגעגאסן וואסער, אז מען זאל דאס מוזג זיין מיט וואסער, און ווי גרויס איז דער כוס, דאס פארשטייט זיך אז סתם כוס איז א רביעית. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט, די שיעור איז כדי לשתותו, וויפיל עס דויערט אויסטרינקען דעם כוס. בן עזאי אומר, כדי לצלות ביעה, וויפיל צייט ס'דארף דויערן אפבראטן א איי, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, כדי לגומעה, וויפיל צייט עס דויערט איינזופן די געבראטענע איי. רבי יהודה בן בתירא אומר, כדי לגמוע שלש ביעים זו אחר זו, אז די שיעור איז צו זופן דריי ביעים. לגמוע מיינט מען אנדערע זאכן, ביי א כוס איז פאסט זיך עס לשון שתיה, און ביי א דבר וואס דער מענטש ציעט אריין צו זיך, ווי ביי א איי, דארט איז לשון גמיעה. ר' אלעזר בן ירמי' אומר, ר' אלעזר בן ירמי' זאגט, כדי לקשור גרדי נימא, וויפיל צייט עס נעמט א וועבער ס'האט זיך איבערגעריסן א פאדעם זאל עס צובינדן, חנן, איין פאדעם, צוויי, צוויי, דעם פאדעם דארף איך צובינדן צו די אנדערע העלפט, חנן בן פנחס אומר,

אף על פי שאין ראיה לדבר, ס'איז נישט דא קיין ריכטיגע ראיה פון דעם פסוק, זכר לדבר, שטייט אין פסוק כי בעד אשה זונה עד כיכר לחם, זעהט דאך אין דעם פסוק אז א אשה זונה איז געווארן צוגעגליכן צו כיכר לחם, אבער דארט ווערט נישט דערמאנט אז דער לחם געפינט זיך אין דעם סל, פרעגט די גמרא וכל הני למה לי, אין די רישא שטייט נו גלייך תנו רבנן ווערט דערמאנט וכמה שיעור סתירה שטייט כדי טומאה און כדי ביאה און כדי העראה און כדי הקפת דקל דברי רבי ישמעאל ביז כדי הקפת דקל ביז דארט זאגן אלע דעם שיעור, נאר די יעצט דא די מחלוקת הייבט זיך אהן צו די שיעור איז כדי הקפת דקל, וואס דארף מען דאס אלעס אויסרעכענען, זאל מען נאר שטיין אז שיעור סתירה איז כדי טומאה און דאס איז הקפת דקל, האלט רבי ישמעאל, זאגט די גמרא צריכי. ער דארף מיר זאגן אלעס דאי תנא כדי טומאה, ווען ס'זאל נאר שטיין נאר די שיעור סתירה איז כדי טומאה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט כדי טומאתה ווי די שיעור פון ביאה פון טומאה וארצותה, און מ'זאל איר איבער רעדן אז זי זאל באשטיין, דאס וואלט איך געטייטשט. אבער אזויפיל צייט קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז ארצותה איר רעדן דארף מען נישט, נאר ס'איז נאר כדי ביאה, און דאס וואס ער האט איר איבער גערעדט זאגן מיר פאר דער סתירה איז נתרצית לו. ואי תנא כדי ביאה, זאל מען שטיין אין שיעור סתירה כדי טומאה. כדי ביאה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט כדי גמר ביאה, אז ס'דארף זיין א גאנצע ביאה, גמר ביאה אויכעט, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן כדי העראה, ווייל דער דין איז דאך אז מיט העראה אליין איז העראה איז כגמר ביאה לכל העריות. ואי איי אויב אזוי אז סיי ווי זאגן מיר דאך כדי העראה דארף דאך מען ניט שטיין כדי ביאה זאל מען נאר שטיין וכמה שיעור סתירה כדי טומאה כדי העראה ואי אשמעינן כדי העראה זאל מען שטיין כדי העראה הוה אמינא וואלט איך געזאגט כדי העראה וארצותה וואלט איך געמיינט וארצותה, דאס הייסט אויב ס'זאל נישט שטיין, רשי טייטשט אזוי, אז ס'זאל נאר שטיין כדי העראה און ס'זאל נישט שטיין כדי טומאה, וואלט איך געזאגט העראה וארצותה מיינט מען, און אפילו ס'זאל נאר שטיין כדי ביאה און אויכעט כדי העראה, וואלט איך נישט ממעט געווען ארצותה, איך וואלט געזאגט אז דער עיקר גייט ער דערמאנען דאס ווארט העראה, ממעט זיין גמר ביאה, אבער ארצותה דארף מען האבן, ווייל אזוי וואלט איך אפגעטייטשט, וויפיל כמה שיעור סתירה כדי ביאה, וויפיל איז דער שיעור פון סתירה. וואס איז כדי ביאה? איך וואלט דעם כדי ביאה געטייטשט צו דעם וכמה שיעור סתירה, וואלט איך געזאגט כל צרכי ביאה, אז מען מיינט אי די איר איבעררעדן, זאל טון דער ווערען דעם גמר ביאה. דעריבער ארצותה וואלט אויך געווען אין כלל, אבער אז שטייט מיר פריער. כדי טומאה, און נאכער שטייט מיר כדי ביאה, מוז איך זאגן וואס קומט מיר צו זאגן די כדי ביאה, ממעט צו זיין ארצותה, און כ'קען און דערנאכער שטייט מיר גמר ביאה, זאגן מיר אז ס'איז העראה צו זאגן אז ס'דארף נישט זיין גמר ביאה. ווייל אנישט וואלט איך געווען געמיינט כדי העראה וארצותה, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן כדי טומאה, וכמה כדי העראה, וויפיל איז כדי העראה, כדי הקפת דקל, וויפיל איז דער שיעור פון העראה כדי הקפת דקל, וויפיל עס דויערט מ'גייט ארום א טייטלבוים, פרעגט רש י דא א שטארקע קשיא, אויב איז דאך סיי ווי דער שיעור כדי הקפת דקל, זאל מיר שטיין וכמה שיעור סתירה כדי הקפת דקל, ענטפערט רש י, דער תנא דארף מיר זאגן דעם טעם פון איסור סתירה, צי דאס איז וועגן גמר ביאה אדער דאס איז וועגן העראה, דעריבער מוז ער מיר שוין דאס לערנען כדי טומאה כדי ביאה, זאל מיר נאר שטיין כדי הקפת דקל, וואלט איך געוויסט. אז דער שיעור סתירה איז הקפת דעקל, אבער לגבי דעם ווען ס'איז דא עד אחד וואס ער זאגט עדות ס'איז נאר געווען העראה, וואלט איך אפשר ווען מען זאגט נישט געוואוסט פון דעם, איך וואלט געמיינט אז הקפת דקל איז אי העראה אי גמר ביאה. זאגט די גמרא ורמינהי, איך וויל פרעגן א סתירה פון דער פריערדיגער ברייתא אויף דער ברייתא, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ונסתרה, וכמה שיעור סתירה לא שמענו, מיר ווייסן נישט וויפיל איז דער שיעור פון פארבארגן, זאל אז עס זאל דארפן, מען זאל עס, מען זאל עס, שפעטער זאל מען דארפן בודק זיין מיט דעם וואסער. כשהוא אומר ווען ס'שטייט אין פסוק והיא נטמאה, הוי אומר זאג כדי טומאה כדי ביאה כדי העראה כדי חזרת דקל דברי רבי אליעזר האב איך יעצט געלערנט פשט אז חזרת דקל מיט הקפת דקל דאס איז איין זאך רבי יהושע אומר רבי יהושע זאגט כדי מזיגת הכוס, זעט איר איז שוין דא א סתירה פון רב לעזער אויף רב לעזער, פריער האט רב לעזער געזאגט מזיגת הכוס, און דא זאגט ער חזרת דקל, פריער האט רבי יהושע געזאגט אין דער ערשטער ברייתא כדי מזיגת הכוס, אין דער ערשטער ברייתא האט רבי יהושע געזאגט לשתותו צו טרינקען דעם כוס, און דא זאגט ער מזיגת הכוס, בן עזאי אומר בן עזאי זאגט כדי לשתותו צו טרינקען דעם כוס, פריער האט ער געזאגט לצלות ביעה, און דא זאגט בן עזאי צו טרינקען דעם כוס וואס איז אפגעשטעלט מיט וואסער מיט וויין, רב עקיבא אומר כדי לצלות ביעה, רב עקיבא זאגט צו טרינקען צו אפצובראטן א איי, אין דער פריערדיגער ברייתא האט רב עקיבא געזאגט לגומעה, רב יהודה בן בתירא אומר כדי לגומעה, רב יהודה בן בתירא זאגט לגומעה, און פריער האט ער געזאגט לגמוע שלש ביעה. יעצט גייט די גמרא מפרש זיין די סתירה וואס איז פארהאנען פון יעדן איינער באזונדער. קא סלקא דעתך מיר האבן יעצט געלערנט אין די הוה אמינא היינו הקפת דקל היינו חזרת דקל וואס ווערט דערמאנט אין דער ערשטער ברייתא רבי ישמעאל זאגט הקפת דקל איז די זעלבע זאך וואס ווערט דערמאנט אין דער צווייטער ברייתא אז רב לעזער זאגט חזרת דקל. אויב אזוי איז דאך א קשיא, התם אמר רבי ישמעאל כדי הקפת דקל ופליג רב לעזער עליה, און רב לעזער קריגט און ער זאגט נישט הקפת דקל, והכא אמר רב לעזער כדי חזרת דקל, איז דאך א סתירה פון רב לעזער אויף רב לעזער, ווייל איך לערן דאך יעצט אז הקפת דקל אין דער ערשטער ברייתא און חזרת דקל איז איין זאך. אמר אביי, האט אביי געזאגט, ס'איז נישט איין זאך, הקפה, וואס ווערט דערמאנט אין דער ערשטער ברייתא, רבי ישמעאל זאגט הקפת דקל, מיינט מען ברגל, א מענטש טוט גיין ארום, חזרה מיינט מען ברוח, וואס דער ווינט טוט אוועקשטויסן די צווייג, און נאכער קומט צוריק די צווייג אויף דעם ארט,

קאי בדוכתיה עס האט שוין גערואיגט אז די צווייג טוט זיך שוין אינגאנצן ניט שאקלען, תיקו בלייבט שטיין די שאלה, יעצט גיי איך פרעגן א סתירה פון רב לעזער אויף רב לעזער, התם אמר רב לעזער, אין דער ערשטער ברייתא האט רב לעזער געזאגט כדי מזיגת הכוס, און הכא דא אין דער צווייטער ברייתא זאגט רב לעזער דער שיעור איז כדי חזרת דקל, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, אידי ואידי חד שיעורא הוא, מזיגת הכוס פון דער ערשטער ברייתא וואס רב לעזער זאגט און חזרת דקל איז איין שיעור. יעצט גיי איך פרעגן א סתירה פון רבי יהושע'ן אויף רבי יהושע, התם אמר רבי יהושע אין דער ערשטער ברייתא האט רבי יהושע געזאגט אז דער שיעור סתירה איז כדי לשתותו אויסצוטרינקען דעם כוס וויין, הכא אמר און דא זאגט ער כדי מזיגת הכוס, און דא זאגט רב לעזער אז דער שיעור איז כדי מזיגת הכוס, ענטפערט די גמרא, אימא זאג אז דאס וואס ער האט געזאגט רבי יהושע מזיגת הכוס, אימא מיינט מען כדי למזוג, מען זאל אנגיסן דעם כוס, ולשתות מען זאל טרינקען, דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא לשתותו איז דאך זייער גוט. ר' ישוע גייט ארויף אויף ר' לעזער'ן, ר' לעזער האט געזאגט מזיגת הכוס, זאגט ער ניין, עס דארף זיין טרינקען אויכעט, און פארוואס דערמאנט ער דא אין דער ברייתא מזיגת הכוס, ווייל נארמאל פארוואס טוט מען אנגיסן יעצט דעם כוס, ווייל מען וויל אים יעצט טרינקען, ווייל אויב מען לאזט אים שטיין ווערט ער קאלע. פרעגט די גמרא, וואס דארפסטו אזוי ענטפערן, ולימא זאג אידי ואידי חד שיעורא, דאס איז א סתירה פון ר' ישוע אין דער ערשטער ברייתא זאגט ער לשתות הכוס, און דא אין דער צווייטער ברייתא זאגט ער מזיגת הכוס, זאג ביידע איז איין שיעור, אזוי ווי דו האסט פריער פארענטפערט די סתירה פון רב לעזער'ן אויף רב לעזער'ן אז חד שיעורא זאג דא אויך אזוי, זאגט די גמרא אם כן אויב אזוי היינו רב לעזער, ווייל רב לעזער האט דאך פריער געזאגט כדי מזיגת הכוס, און רב ישוע גייט און קריגט און ער זאגט כדי לשתותו, אז דו זאגסט אז לשתותו פון דער ערשטער ברייתא וואס רבי ישוע זאגט, איז די זעלבע זאך וואס רבי ישוע זאגט אין דער צווייטער ברייתא מזיגת הכוס, קריגט דאך גארנישט ניט רבי ישוע אויף רבי לעזער'ן, און רש"י איז נאך מער מוסיף אין דער צווייטער ברייתא אויכעט. רש"י איז מוסיף אין דער ברייתא אויך די זעלבע זאך, אין דער ברייתא שטייט דאך אז רב לעזער זאגט חזרת דקל, און מיר האבן דאך געזאגט אז חזרת דקל איז דער זעלבער שיעור ווי מזיגת הכוס, אזוי האט מען דאך געזאגט, אויב אזוי אז איך וועל טייטשן אז דאס וואס שטייט אין דער צווייטער ברייתא רבי ישוע זאגט מזיגת הכוס מיינט מען נאר מזיגת הכוס, קריגט דאך רבי ישוע גארנישט ניט אויף רב לעזער'ן.

זאגט די גמרא אימא זאג כדי לצלות ביעה צו בראטן די איי מיינט רב עקיבא צו זאגן ולגומעה און ער זאל עס גלייך אויסטרינקען איז די ערשטע ברייתא דאך זייער גוט ווייל בן עזאי האט דאך געזאגט לצלות ביעה קומט

ביידע איז איין שיעור, וועלכעס איז איין שיעור? די לצלות ביצה און לשתותו איז איין שיעור, איי אויב אזוי אין דער ערשטער ברייתא זאגט דאך בן עזאי אזוי ווי רבי יהושע, רבי יהושע זאגט דאך אויכעט לשתותו, נאר מיר האבן דאך פריער געזאגט אז רבי יהושע מיינט ניט לשתותו אליין, נאר ער מיינט ביידע.

זאגט די גמרא אם כן אויב אזוי היינו בן עזאי אין דער ערשטער ברייתא איז דאך געשטאנען בן עזאי זאגט לצלות און איך וויל זאגן וואס ר' עקיבא זאגט לגומעה וויל איך זאגן ס'איז די זעלבע זאך ווי לצלות זאגט קריגט ר' עקיבא נישט אויף בן עזאי פרעגט די גמרא התם אמר רבי יהודה בן בתירא דארטן האט געזאגט רבי יהודה בן בתירא כדי לגמוע שלש ביצים זו אחר זו כדי אויסטרינקען דריי אייער

פריער האט מען געלערנט רבי אלעזר בן ירמיה אומר כדי שיקשור זאל צובינדן גרדי א וועבער נימא א פאדעם, בעי רב אשי האט רב אשי געפרעגט דמרחק דער פאדעם איז ווייט או דמקרב אדער איז נאנט? ווייל אויב ס'איז ווייט דארף דאך דויערן מער א צייט, תיקו. חנין בן פנחס אומר כדי שתושיט ידה לתוך פיה ליטול קיסם, בעי רב אשי דמהדק, דער קיסם איז צווישן די ציינער שטארק באפעסטיגט וואס דויערט מער א צייט, או דלא מהדק, תיקו. פלימו אומר כדי שתושיט ידה לסל ליטול כיכר,

או אדער באקושא הארט בלילה רכה גייט זיך שנעלער ארויסשלעפן, תיקו, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן כל אחד ואחד יעדער איינער פון די תנאים בעצמו שיער האט אין זיך משער געווען וויפיל ער זוימט זיך בהעראה, פרעגט די גמרא והא דאך איכא בן עזאי דלא נסיב.

ברוך השם, מסכת סוטה, דף ד', עמוד ב', די זעקסטע שורה פון עמוד. דרש רב עוירא, רב עוירא האט גע'דרש'נט, זימנין אמר לה משמיה דרב אמי, אנדערע מאל האט ער געזאגט ער האט עס געהערט פון רב אמי, וזימנין אמר לה משמיה דרב אסי, און אנדערע מאל האט ער געזאגט ער האט עס געהערט פון רב אסי. עס זעהט אויס ער האט עס געהאט געהערט סיי פון רב אמי און סיי פון רב אסי, כל האוכל לחם, דער וואס ער עסט ברויט בלא נטילת ידיים, ער וואשט זיך נישט צו דעם עסן, כאילו בא על אישה זונה, איז גלייך ווי ער קומט על אישה זונה, שנאמר שטייט אין פסוק כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, טייטשט זיך יעצט פון די סיפא פון די ענדע פון פסוק צו פריער דאס הייסט עד כיכר לחם וועגן א ברויט, איז בעד אישה זונה ווערט ער מחוייב אין דעם עונש פון אישה זונה. פריער אין גמרא דף ג עמוד ב' האט מען דאך געהאט אז זנות ברענגט צו ארעמקייט, און די זעלבע זאך מען וואשט זיך נישט צום עסן ברענגט עס צו ארעמקייט. אמר רבא, האט רבא געפרעגט, האי בעד אישה זונה, עד כיכר לחם, פארוואס שטייט אין פסוק בעד אישה זונה עד כיכר לחם, בעד איז די טייטש צוליב, עד איז די טייטש ביז, דארף דאך שטיין אנדערש, בעד כיכר לחם, צוליב ברויט, איז דער עונש עד אישה זונה מיבעי ליה. ווי רש"י איז מסביר, איז נישט דער דיוק ס'האט געדארפן שטיין פריער עד כיכר לחם, נאכדעם בעד אישה זונה. מען טרעפט אסאך מאל אז מען דרשנ'ט דעם פסוק פון דער ענדע צו פריער, נאר דער דיוק איז בעד איז די טייטש צוליב, עד איז די טייטש ביז, האט דאך געדארפן שטיין אין פסוק צוליב בעד כיכר לחם צוליב ברויט איז עד אישה זונה. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, כל הבא על אישה זונה, דער וואס קומט אויף א אישה זונה, לסוף מבקש כיכר לחם, ווערט ער אזוי פארארעמט און ער בעט א כיכר לחם, ער דארף אנקומען אויף א שטיקל ברויט צו מענטשן זאלן אים געבן, אמר רב זריקא אמר רב אלעזר, כל המזלזל בנטילת ידיים, מזלזל טייטשט דער רש"י ער עסט שטענדיג בלא נטילת ידיים, נעקר מן העולם, קומט אים מיתה. אנדערע ערטער שטייט נאר עס ברענגט לידי עניות, דארט רעדט זיך נישט אלעמאל איז ער נישט נזהר, נאר ס'האט אמאל פאסירט ער איז נישט געוועזן נזהר. בעת ער ווערט ארעם, דאס הייסט פאסירט אמאל, ער וואשט זיך נישט. דא המזלזל טייטשט טאקע פאר דערפאר רש"י שאוכל תמיד בלא נטילת ידיים. אמר רב חייא בר אשי אמר רב, מים ראשונים, ווען מען וואשט זיך צו דער סעודה, צריך שיגביה ידיו למעלה, דארף מען אויפהייבן די הענט, די פינגער זאלן זיין אויבן, אז די וואסער זאל זיך אראפגיסן צו דער האנט, באלד וועט די גמרא זאגן דעם טעם. מים אחרונים, נאכן עסן, פאר דעם בענטשן, מען וואשט זיך מים אחרונים, צריך שישפיל ידיו למטה, דארף ער זען אז די וואסער זאל זיך נישט גיסן אויף די האנט, נאר ס'זאל זיך אראפגיסן שפעטער אונטן. תניא נמי הכי, האמער אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, הנוטל ידיו איינער וואשט זיך צום עסן, צריך שיגביה ידיו למעלה, דארף ער אויפהייבן די הענט אויבן, פארוואס? שמא יצאו המים. חוץ לפרק, טאמער די וואסער וועט זיך ארויסגיסן ווייטער פון דעם פרק פון דעם ביין, ויחזרו ויטמאו את הידיים. רש"י טוט דא אראפברענגען א משנה פון מסכת ידיים, אז מען דארף גיסן וואסער אויף דער האנט צוויי מאל, די ערשטע וואסער מאכט ריין די הענט, אבער די וואסער אליין איז טמא, און די צווייטע מאל ווען מען גיסט, טוט מאכן ריין די וואסער, די נאסע וואסער וואס אויף די האנט, וואס זענען פריער געווארן טמא צוליב די הענט, ווערט דאך דערמאנט אז די הענט זענען מטמא און מען דארף זיי מאכן ריין עד הפרק. דאס הייסט, די חכמים האבן גוזר געווען אז די הענט זאלן האבן דעם דין ווי א שני לטומאה, צווייטע מדריגה פון טומאה, און אז מ'רירט אן תרומה זאל עס פסל'ען ביזן פרק, אויב אזוי דארף מען זיך רייניגן ביז דעם פרק, ווי וועט זיין ער האט געוואשן ס'ערשטע מאל ביז דעם פרק און די צווייטע ביז דעם פרק. נאכער גיסט זיך די וואסער צוריק צו די האנט זענען ריין, ווייל די צווייטע וואסער האט דאך געמאכט ריין די ערשטע, ווי איז אבער ס'ערשטע מאל האט ער געוואשן זיך חוץ לפרק, ווייטער פון דעם פרק, און די צווייטע מאל האט ער זיך נאר געוואשן ביז דעם פרק, פרק הייסט ביז ווי עס ווערט צוזאמענגעבינדן די ביינער, נאכער איז צוריק געגאנגען די וואסער צו די האנט, איז די האנט טמא, ווייל אויב די מים הראשונים זענען ארויסגענגען חוץ לפרק, און די צווייטע האט ער נישט געגאסן אזוי ווייט ווי די ערשטע וואסער, נאר ביז דעם פרק, איז דאך געבליבן די ערשטע וואסער טמא, ווייל מען האט דאך אויף זיי נישט ארויפגעגאסן קיין צווייטע, אז זיי גייען צוריק צו די האנט זענען זיי מטמא די האנט, ווייל די מים הראשונים איז געווארן טמא צוליב די האנט, און וואס האט געגאסן ס'צווייטע מאל האט דאך נישט געמאכט ריין די וואסער וואס גייט ארויס, דעריבער דארף ער אויפהייבן די פינגער אויבן כדי די וואסער וואס זיי זענען ווייטער פון דעם קניפ זאל נישט צוריק גיין מטמא זיין די הענט, ווי איז אבער די מים אחרונים וואס מען וואשט זיך נאך די סעודה? פארוואס דארף מען זיך וואשן נאך די סעודה? ווייל ס'איז פארהאנען אין זאלץ מלח סדומית וואס מ'רירט אן מיט די פינגער די זאלץ נאכער די אויגן קען עס מאכן בלינד, וואשט מען זיך די הענט אז ס'איז דא מלח סדומית זאל עס אראפ גיין, דעמאלט דארף מען זען די הענט די פינגער זאלן גיין אראפ, אז די שמוץ פון די געקעכטס פון זיינע הענט זאל זיך אראפגיסן, ס'זאל נישט בלייבן. אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, כל האוכל פת בלא ניגוב, איינער עסט ברויט און ר'האט זיך נישט אפגעווישט די הענט, די הענט זענען נאס, כאילו אוכל לחם טמא, איז גלייך ווי ער עסט טמא'דיגע ברויט, שנאמר, שטייט אין פסוק, אין יחזקאל ווערט עס דערמאנט, דער אייבערשטער האט געזאגט צו יחזקאל ער זאל באקן די ברויט אין גלל אין פארטריקנטע צואה פון בהמות און פארטריקנטע צואה פון א מענטשן, און ער האט אים געזאגט, ויאמר ה' ככה יאכלו בני ישראל, אזוי וועלן די אידן עסן, את לחמם טמא, זייער טמא'נע ברויט, וגומר. זע איך דאך אז א מיעסע זאך ווערט גערעכנט ווי טמא, ווייל דער פסוק רופט עס אן טמא, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא. פרעגט די גמרא, מאי ואשת איש נפש יקרה תצוד? פריער האב איך דאך דערמאנט דעם פסוק כי בעד אישה זונה עד ככר לחם, און דער אויספיר פון פסוק איז ואשת איש נפש יקרה א טייערע נפש תצוד וועט זי פאנגען. וואס מיינט דער פסוק מיט דעם צו זאגן אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל אדם שיש בו גסות הרוח, דער וועלכער איז א בעל גאווה, לבסוף ביי די ענדע נכשל ווערט ער געשטרויכלט באשת איש, שנאמר שטייט אין פסוק, ואשת איש נפש יקרה תצוד, א נפש יקרה, א בעל גאווה, וועט פאנגען די אשת איש, ער יאגט נאך נאך איר און ער דערגרייכט איר. אמר רבא, האט רבא געפרעגט, האי נפש יקרה, אויב ס'זאל ארויפגיין אויף א בעל גאווה, איז דאך נפש גבוהה מיבעי ליה, דארף שטיין דער נפש וואס ער האלט ביי זיך הויך, איז א בעל גאווה. ועוד, נאך א זאך, היא תצוד מיבעי ליה, אויב דו דרש'נסט דעם פסוק פון דער ענדע צו דעם אנפאנג, דו זאגסט אזוי אז נפש יקרה, דער וואס איז א בעל גאווה, תצוד וועט פאנגען וועמען די אשת איש האט דאך געדארפן שטיין, אזוי ואשת איש, נפש יקרה היא תצוד,

דער וואס האט מזנה געווען מיט א אשת איש, אפילו למד תורה, אפילו ער האט געלערנט תורה, דכתיב בה, וואס ביי דער תורה שטייט, יקרה היא, ס'איז טייערער, מפנינים, פון דיימאנדס, טייטש איך דאס מיינט מען, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, פון דעם לערנט די גמרא אפ. אז אפילו ממזר תלמיד חכם איז פריער פאר א כהן עם הארץ, לגבי די דינים מען זאל דער ערשטן זאל אים געבן אן עליה ווי עס איז אמאל געווען בזמן הגמרא אז מען האט געגעבן א חשוב'ן מענטש האט מען אויפגערופן דעם ערשטן צו דער תורה ולברך ראשון, איז אפילו אז ער איז יקרה ער לערנט תורה. היא תצודנו די אשת איש וועט אים פאנגען לדינה של גיהנום, צו דעם דין פון גיהנום. אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, יעדע מענטש וואס ער איז א בעל גאווה, כאילו עובד עבודת כוכבים, איז גלייך ווי ער דינט עבודה זרה, כתיב הכא, דא שטייט אין פסוק תועבת השם כל גבה לב, דער אייבערשטער טוט פארמיאוס'ן יעדער איינעם וואס האט א הויכע הארץ ער איז א בעל גאווה, וכתיב התם, און דארטן שטייט ולא תביא תועבה זאלסט נישט אריינברענגען עבודה זרה אל ביתך אין דיין הויז. ורב יוחנן דידיה אמר, פריער האט רב יוחנן געזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי, ער אליין זאגט כאילו כפר בעיקר, אז גאות איז גלייך ווי מען לייקנט און מען איז א כופר, שנאמר שטייט אין פסוק ורם לבבך, אז דיין הארץ וועט זיין הויעך, טו איך רעכענען אויף דיר, ס'איז גלייך ווי ושכחת את ה' אלוקיך, ווי דו האסט פארגעסן דעם אייבערשטן. רב חמא בר חנינא אמר, כאילו בא על כל עריות, ס'איז גלייך דער וואס האלט זיך בגאווה איז גלייך ווי ער איז געקומען אויף אלע עריות. כתיב הכא, דא שטייט אין פסוק, תועבת ה' כל גבה לב. וכתיב התם און דארטן ביי עריות שטייט כי את כל התועבות האל. צו זאגן אז ס'איז גלייך ווי בא על כל העריות. עולא אמר, עולא זאגט, כאילו בנה במה. ס'גלייך ווי ער האט געבויט א במה צו עבודה זרה. וואס איז די חילוק פון עולא ביז ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי זאגט דאך אויכעט כאילו עובד עבודת כוכבים, נאר דארטן זאגט ער כאילו עובד, און דא זאג איך נאך הארבער, אז ער האט געבויט א במה, ער האט געמאכט עבודה זרה, שנאמר שטייט אין פסוק, חדלו לכם מן האדם, טוט זיך פארמיידן פון דעם מענטש, אשר נשמה באפו, וואס די נשמה איז אין אים, ער האלט זיך ווי א בעל נפש, א בעל גאווה, זיין נפש איז ביי אים טייער. כי במה נחשב הוא, מיט וואס איז ער גערעכנט, אל תקרי זאלסט נישט ליינען במה, אלא במה, ס'איז גלייך ווי ער האט געבויט א במה, אזוי דער טייטש אין פסוק, חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא, דאס וואס נשמה באפו ער האלט זיך ווי א בעל גאווה, איז גלייך ס'איז גערעכנט ווי ער האט געבויט א במה. שטייט מאי יד ליד לא ינקה, דער סוף פון דעם פסוק תועבת ה' כל גבה לב, שטייט אין די ענדע פון פסוק יד ליד לא ינקה. אמר רב, האט רב געזאגט, כל הבא על אשת איש. רש"י זאגט כ'בין נישט אזוי א גורס, ווייל דא א רעדט זיך דאך די גמרא פון גסות הרוח, דארף איך אזוי א גורס זיין, כל שיש בו גסות הרוח, יעדער איינער וואס ער איז א בעל גאווה, אפילו הקנהו להקדוש ברוך הוא שמים וארץ, ער האט געמאכט געוועלטיגן דעם אייבערשטן, ער האט געלויבט דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער איז איבער הימל און ערד, כאברהם אבינו, ווי אברהם אבינו, דכתיב ביה וואס דארט שטייט ביי אים, ער האט געזאגט הרימותי ידי, כ'האב אויפגעהויבן מיין האנט אל ה' קל עליון קונה שמים וארץ, איז אפילו ער איז ווי דער וואס ביי אים ווערט דערמאנט הרימותי ידי, נאר אויב ער איז א בעל גאווה, לא ינקה מדינה של גיהנום, וועט ער נישט ווערן ריין פון דעם דין פון גיהנום. קשיא להו לדבי רב שילא, אין בית מדרש פון רב שילא איז געווען שווער אויף דער דרשה וואס רב האט געזאגט, אויב אזוי האי יד ליד לא ינקה, פארוואס שטייט אין פסוק יד ליד לא ינקה, ידי מיבעי ליה, ס'דארף דאך שטיין ידי לא ינקה, אזוי איז גורס רש"י, פריער דעם ידי און נאכער דעם לא ינקה, ווייל ביי אברהם אבינו ווערט דאך דערמאנט הרימותי ידי, אלא אמרי דבי רבי שילא, מ'האט געזאגט אין בית מדרש פון רבי שילא, אפילו קיבל תורה, דער מענטש האט די מעלה ער האט מקבל געווען די תורה כמשה רבינו, דכתיב ביה וואס ביי אים שטייט מימינו אש דת למו, אז ער האט מקבל געווען די תורה מיד הקדוש ברוך הוא צו זיין האנט, איז אויכעט לא ינקה מדינה של גיהנום. אויב ער איז א בעל גאווה, אפילו ער האט די גרעסטע מדריגה אין תורה, ווערט ער נישט ריין פון דין פון גיהנום. קשיא ליה לרבי יוחנן, האט רבי יוחנן געהאט א קשיא אויף דער דרשה, האי יד ליד, פארוואזשע שטייט אין פסוק יד ליד, יד מיד מיבעי ליה, ס'דארף דאך שטיין יד וואס ער האט גענומען מיד. ווייל מען האט דאך נישט געגעבן יד ליד, נאר משה קיבל תורה מסיני, האט דאך דא אויך געדארפט שטיין יד מיד, ער האט די מדריגה וואס ער האט גענומען בידו מידו של הקדוש ברוך הוא לא ינקה מדינה של גיהנם. דא אז ס'שטייט יד ליד רעדט מען דאך נישט פון קיין קבלה נאר פון נתינה, און ביי תורה איז דאך דער ענין געווען קבלה, מען האט גענומען משה קיבל תורה מסיני, אלא אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, דער פסוק מיינט צו זאגן יד ליד לא ינקה אפילו עושה צדקה בסתר, אפילו ער גיט צדקה בסתר, באהאלטענע, דאס איז די טייטש יד ליד, ער גיט מידו פון זיין האנט ליד צו די האנט פון דעם עני, איז ער אויך לא ינקה מדינה של גיהנום אויב ער איז א בעל גאווה, דכתיב, שטייט אין פסוק, מתן בסתר, יכפה אף, אז מען גיט צדקה באהאלטן, טוט אוועק נעמען דעם צארן, אבער ביי א בעל גאווה, לא ינקה מדינה של גיהנום, כאטש אף וחימה נעמט עס אוועק, מתן בסתר, אפילו דער מענטש האט געטאן אזעלכע זאכן וואס מען דארף זיין אויף אים בכעס, איז דאס וואס ער גיט צדקה בסתר נעמט עס אוועק פון אים דעם כעס, אבער נישט די זאך ווען איינער איז א בעל גאווה, רש"י.